ברוך השם, מסכת ראש השנה, דף כ"ד עמוד ב', די לעצטע שורה, די משנה. מעשה, ס'איז געווען א מעשה שבאו שניים, ס'איז געקומען צוויי עדות, ואמרו און זיי האבן געזאגט, ראינוהו שחרית במזרח, מיר האבן געזען די לבנה אינדערפרי אויף מזרח זייט וערבית, און אין אוונט נאכדעם האבן מיר געזען במערב די לבנה אויף מערב זייט. אמר רבי יוחנן בן נורי, האט רבי יוחנן בן נורי געזאגט, עדי שקר הן, דאס איז פאלשע עדות, ווייל אזוין זאך קען נישט זיין. כשבאו ליבנה, זענען געקומען פאר דעם בית דין אין יבנה, קיבלן רבן גמליאל, האט רבן גמליאל מקבל געווען זייער עדות, כאטש די זאך קען דאך נישט זיין, נאר ווייל לויט זיין חשבון האט ער געוויסט אז עס קען זיין אזוין זאך אין אוונט זאלן זיי זיין אין מערב זייט, האט ער אנגענומען אז דאס איז ריכטיג, איי וואס זיי זאגן אינדערפרי שחרית במזרח, אין דעם מאל האבן זיי געהאט א טעות, ווייל לויטן חשבון איז איהם אויסגעקומען גוט דער חשבון, ועוד באו שניים נאך איז געקומען צוויי עדות ואמרו זיי האבן געזאגט ראינוהו בזמנו, מיר האבן געזען די לבנה אין דרייסיגסטן טאג ובליל עיבורו לא נראה, האבן די מענטשן געווארט אז מען וועט זען די נאכט וואס איז נאכן דרייסיגסטן, די לבנה האט מען דעמאלט נישט געזען. וקיבלן רבן גמליאל, רבן גמליאל האט מקבל געווען, קען זיין אז די סיבה וואס מען זעט נישט יעצט די לבנה, א וואלקן, צו א צווייטע סיבה. אמר רב דוסא בן הורקנוס, האט רב דוסא בן הורקנוס געזאגט, עדי שקר הן, ס'איז זיכער פאלשע עדות, היאך מעידים על האישה שילדה, וויאזוי זאגט מען עדות אויף א פרוי אז זי האט שוין געבוירן? ולמחר כריסה בין שיניה, און מארגן זע איך אז זי שוואנגערט נאך. אמר לו רבי יהושע, האט רבי יהושע געזאגט צו רבי דוסא בן הורקנוס, רואה אני את דבריך, מיר געפעלט וואס דו זאגסט, ס'איז גלייך ווי ס'איז אינגאנצן נישטא קיין עדות, ווייל אויב מיר האבן א נאכט שפעטער נישט געזען די לבנה, איז א סימן ס'איז עדי שקר. שלח לו רבן גמליאל האט רבן גמליאל געשיקט צו רבי יהושע'ן גוזרני עליך איך בין אויף דיר גוזר שתבוא אצלי זאלסט קומען צו מיר במקלך מיט דיין שטעקן ובמעותיך מיט דיין געלט ביום הכפורים שחל להיות בחשבונך אין דעם יום כיפור וואס געפאלט אין דיין חשבון ווייל לויט רבי יהושע'ן איז דאך אויסגעקומען אז די חודש אלול איז געווען מעובר, דעמאלט ווען לויט רבי יהושע איז געוועזן יום כיפור איז שוין לויט רבן גמליאל'ן געווען א טאג נאך יום כיפור. הלך ומצאו רבי עקיבא איז געגאנגען רבי עקיבא און ער האט געטראפן רבי עקיבא און רבי יהושע'ן מיצר אז רבי יהושע איז געווען אין צער, אמר לו, האט ר' עקיבא געזאגט צו ר' יהושע'ן, יש לי ללמוד, איך קען אפלערנען, שכל מה שעשה רבן גמליאל, אלעס וואס רבן גמליאל האט געמאכט עשוי איז אזוי יא ריכטיג, שנאמר שטייט אין פסוק, אלה מועדי ה' מקראי קודש, דאס איז די ימים טובים פון אייבערשטן די הייליגע רופונגען, אשר תקראו אותם, וואס איר זאלט זיי רופן ווייל אותם שטייט חסר איז גלייך ווי ס'וואלט געשטאנען אתם, וואס איר זאלט עס רופן, אז ס'איז אלעס אפהענגיק אין בית דין, בין בזמנם בין שלא בזמנם, צי די בית דין איז מקדש בזמנם צי נישט אין צייט, אין לי מועדות, האב איך נישט קיין ימים טובים אלא אלה, נאר די. בא לו, רבי יהושע איז געקומען אצל רב דוסא בן הורקנוס, צו רב דוסא בן הורקנוס, רב דוסא בן הורקנוס האט דאך מסכים געווען ווי רבי יהושע זאגט אז דער חודש איז מעובר, אמר לו, האט רב דוסא בן הורקנוס געזאגט צו אים,

ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל ולמה לא נתפרשו שמותם של זקנים, פארוואס רעכנט נישט די תורה אויס די נעמען פון די זיבעציג זקנים, אלא ללמד, די כוונה דאס צו לערנען, שכל שלושה ושלושה, יעדע דריי, שעמדו בית דין על ישראל, וואס זענען געווען אויפגעשטאנען א בית דין אויף די אידן, הרי הוא כבית דינו של משה, זענען זיי די זעלבע זאך ווי דער בית דין פון משה, זיי האבן די זעלבע חשיבות. נטל, האט רבי יהושע גענומען מקלו ומעותיו בידו, האט ער גענומען דעם שטעקן זיין געלט אין זיין האנט, והלך ליבנה אצל רבן גמליאל, ער איז געגאנגען אין דער שטאט יבנה צו רבן גמליאל'ן, ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו, אין דעם טאג וואס לויט רב יהושע'ס חשבון איז יום כיפור. עמד רבן גמליאל, רבן גמליאל האט זיך אויפגעשטעלט, ונשקו על ראשו, האט געקושט רב יהושע'ן אויפ'ן קאפ, אמר לו, רבן גמליאל האט געזאגט צו רב יהושע, בוא בשלום רבי ותלמידי, רבי ביסט מיין רבי בחכמה, ותלמידי ביסט מיין תלמיד שקיבלת דברי וואס דו האסט מקבל געווען מיינע ווערטער. רש"י. תניא, האמער געלערנט אין א ברייתא, אמר להם רבן גמליאל לחכמים, רבן גמליאל האט געזאגט צו די חכמים, כך מקובלני מבית אבי אבא, אזוי בין איך מקובל פון מיין זיידן, אז דאס קאן זיין אז די לבנה זאל זיין שחרית במזרח און ערבית במערב, פעמים שבא בארוכה און פעמים שבא בקצרה, אנדערע מאל גייט די לבנה מיט א לענגערן וועג און אנדערע מאל מיט א קורצערן. אמר רבי יוחנן מאי טעמא דבי רבי, וואס איז דער טעם פון רבי'ן, דכתיב שטייט אין פסוק עשה ירח למועדים, דער אייבישטער האט געמאכט די לבנה וואס די אידן טוען באשטימען די חדשים די יום טובים לויט די לבנה, שמש ידע מבואו, די זון ווייסט זיין ארויסגיין, שמש הוא דידע מבואו, די זון האט זיין וועג, אבער ירח לא ידע מבואו, די לבנה איז ניט שטענדיק די זעלבע גאנג, אמאל בא בארוכה און אמאל בא בקצרה. דערציילט די גמרא א מעשה, רב חייא, חזייא לסיהרא, רב חייא האט געזעהן די אלטע לבנה דהוה קאי וואס איז געשטאנען בצפרא דעשרים ותשעה, אין ניין און צוואנציגסטן טאג אין דער פרי האט ער געזעהן די לבנה, און אויב די לבנה וועט זיך באווייזן ביינאכט אויכעט, וועט מען נישט קענען מאכן דעם דרייסיגסטן טאג ראש חודש, וועט מען מוזן מאכן ראש חודש דעם איין און דרייסיגסטן טאג, און דעמאלט איז האט מען געדארפן מאכן אז ס'זאל זיין חסר, ווי די גמרא זאגט אויך פריער אז איך בין מאל מכריח מאיים זיין די עדות זאלן זאגן ראינוהו בזמנו כדי איך זאל מארגן מקדש זיין די לבנה. שקל קלא, האָט ער גענומען אַ שטיק ערד, פּתק ביה האָט געװאָרפֿן אַראָפּ צו דער לבֿנה, אמר האָט געזאָגט, לאורתּא בײַנאַכט, בעינן לקדושי בך, דאַרף איך דיר מקדש זײַן. נישט מ'מײנט בײַנאַכט אָט דאַרף מען מקדש זײַן, מען טאר דאך ניט מקדש זיין די לבנה ביינאכט, ווי די גמרא זאגט אין צווייטן פרק, נאר האט געזאגט ביינאכט דארפן מיר ס'זאל שוין זיין ראש השנה, ואת קיימת הכא, און דו געפינסט זיך דא, און אויב ביינאכט וועט מען דיך זען, וועט מען דאך נישט קענען מאכן ביינאכט ס'זאל זיין ראש חודש. זיל איכסי, גיי און ווער צוגעדעקט, איז דא א צוויי, דער מסורת הש"ס ברענגט אראפ, ואזלת ואיכסי, די לבנה איז געווארן פארדעקט, מען האט אים מער נישט געזען, אין דער בחינה צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אמר ליה רבי לרב חייא, האט רבי געזאגט צו רב חייא, זיל לעין טב, גיי צו דער שטאט עין טב וקדשיה לירחא און זיי מקדש דעם חודש, לויט איין פשט אין רש"י, ווייל ער האט מורא געהאט די מענטשן וועלן אויף אים מרנן זיין, ווייל דעם גאנצן ניין און צוואנציגסטן טאג האבן זיי געזען די לבנה, האט ער פון זיי אראפגענומען זאלן אויף אים נישט קריגן. נאך א טייטש זאגט רש"י אין נאמען פון זיין רעבן, ס'איז דארטן געווען א גזירה, מען האט גוזר געווען מען זאל נישט מקדש זיין דעם חודש, האט ער אים געשיקט אין עין טב אז אין דער שטאט עין טב זאל ער מקדש זיין, ושלח לי סימנא, און שיק מיר א סימן דו האסט מקדש געווען. דוד מלך ישראל חי וקיים. וואס עפעס דער פסוק ווייל די מלכות דוד איז צוגעגליכן צו א לבנה, דא האט ער אים געוואלט זאגן, כאטש יעצט איז דא גזירות, מען לאזט נישט מקדש זיין די לבנה, אזוי ווי די לבנה אמאל איז זי דינקל און אמאל איז זי ליכטיג, אזוי וועט אראפגיין די גזירות און מען וועט קענען דא מקדש זיין די לבנה. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט פעם אחת, איינמאל, נתקשרו שמים בעבים, ס'געווען אין הימל וואלקנס, ונראית דמות לבנה, מ'האט געזען די לבנה, בעשרים ותשעה לחודש, ניין און צוואנציגסטן טאג אין חודש, האט מען געזען די לבנה, די נייע כסבורים העם לומר, די מענטשן האבן געוואלט זאגן וואס איז ראש חודש, וביקשו בית דין לקדשו, די בית דין האט געוואלט מקדש זיין, און דעמאלט איז געוועזן אין חודש אלול. אמר להם רבן גמליאל, האט רבן גמליאל צו זיי געזאגט, כך מקובלני מבית אבי אבא, אזוי בין איך מקובל, אין חידושה של לבנה פחותה, ס'איז נישט ווינציגער, די מהלך פון די לבנה איז נישט ווינציגער מעשרים ותשעה יום, פון נײַן און צוואַנציק טאג ומחצה און א האלבע טאג און צוועלף שעה ושני שלישי שעה און צוויי דריטל שעה און פערציג מינוט, וע"ג חלקים, און דרײַ און זיבעציק חלקים פון א שעה, אַכצן חלקים איז דא אין א מינוט, דער די שעה ווערט געטיילט אויף טויזנט אַכציק חלקים, פארוואס ווערט עס געטיילט אויף טויזנט אַכציק חלקים? ווייל דער מנין קען מען טיילן אין צוויי אין דריי אין פיר אסאך מערער להבדיל די וועלט אין זייערע חשבונות טוען טיילן אין דרײַ הונדערט זעכציק אויך מכח דעם טעם טויזנט אַכציק איז דא דרײַ מאל דרײַ הונדערט זעכציק און דא קומט צו מען קען עס טיילן אויף אזעלכע טיילן וואס דרײַ הונדערט זעכציק קען מען נישט טיילן אז איך טייל טויזנט אַכציק זעכציק איז יעדן זעכציגסטל איז אַכצן חלקים, דאס הייסט א מינוט איז אַכצן חלקים, איז דער סך הכל איז אז דער מהלך פון דער לבנה איז נײַן און צוואַנציק טעג מיט צוועלף שעה מיט פֿיר און פֿערציק מינוט מיט א אַכצנטל פון א מינוט. ואותו היום, אין דעם טאג מתה אמו של בן זזא, איז געשטארבן די מאמע פון בן זזא, והספידה רבן גמליאל הספד גדול, רבן גמליאל האט איר מספיד געווען א גרויסן הספד, לא מפני שראויה לכך, נישט ווייל זי איז געווען ראוי דעם הספד, אלא כדי שידעו העם, די מענטשן זאלן וויסן, שלא קידשו בית דין את החודש, אז די בית דין האט נישט מקדש געווען דעם חודש, ווייל א יום טוב קען מען דאך נישט מאכן קיין הספד. רש"י. אין די משנה האבן מיר געלערנט, הלך רבי יהושע געגאנגען, ומצאו רבי עקיבא מיצר וכולי, איבעיא להו, האבן בני הישיבה געפרעגט פשט אין דער משנה, מי מיצר, ווער איז געווען אין צער? רבי עקיבא מיצר? צי דער טייטש איז, הלך רבי יהושע געגאנגען ומצא רבי עקיבא און האט געטראפן רבי עקיבא'ן מיצר, און רבי עקיבא געווען אין צער? או רבי יהושע מיצר, אדער רבי יהושע געווען אין צער? תא שמע, כ'על עס אייך פושט זיין, דתניא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, דארט שטייט ארויס בפירוש, דארט קען איך נישט טייטשן קיין צוויי וועגן, דארט שטייט, הלך רבי עקיבא, ר' עקיבא איז געגאנגען ומצאו לרבי יהושע, ר' עקיבא האט געטראפן רבי יהושע'ן כשהוא מיצר, אז רבי יהושע איז געווען אין צער, אמר לו, האט רב עקיבא געזאגט צו רבי יהושע, מפני מה אתה מיצר, וואס האסטו א עגמת נפש? אמר לו, האט אים רבי יהושע געזאגט, עקיבא, ראוי לו, ס'איז ראוי פאר אים, שיוטל למטה, ער האט עס געזאגט אויף זיך, נאר האט נישט געוואלט זאגן אל יפתח אדם פיו לשטן, האט ער עס געזאגט מיט אזא לשון נסתר, בעסער וואלט געווען אז ער זאל פאלן אין בעט קראנק זיין י"ב חודש צוועלף חדשים ואל יגזור עליו גזירה זו און מען זאל נישט גוזר זיין די גזירה אז יום כיפור זאל איך קומען צו אים אז זיין גזירה האט געמאכט דעם אסור אמר לו האט רבי עקיבא געזאגט צו רבי יהושע רבי תרשיני לומר לפניך דבר אחד, ערלויב מיר צו זאגן פאר דיר איין זאך, שלמדתני, וואס דו רבי יהושע האסט מיר געלערנט. אמר לו, האט רבי יהושע געזאגט צו רבי עקיבא'ן, אמור, זאג. אמר לו, האט אים רבי עקיבא געזאגט, הרי הוא אומר, שטייט אין פסוק, אתם, אתם, ג' פעמים, אין פסוק שטייט אותם נאר עס שטייט אן א וואו, ווערט עס געליינט אתם, אתם ואפילו שוגגים, אתם אפילו מ'איז געווען א שוגג, איז דער כח פון בית דין אזוי גרויס אז ווען זיי זאגן אז ס'איז מקודש דעמאלט איז מקודש, אתם אפילו מזידים, אפילו מזידים. קען דער בית דין האט דעם כח מקדש צו זיין דעם חודש, אפילו לויטן חשבון איז עס נישט אויסגעהאלטן, נאר אויב זיי געפינען א צורך קען ער דאס, אתם אפילו מוטעין, אתם אפילו מ'האט געמאכט א טעות בלשון הזה אמר לו, אין דעם לשון האט יעצט געזאגט רבי יהושע צו רבי עקיבא, האט אים געזאגט, עקיבא, נחמתני, דו האסט מיר געטרייסט, נחמתני, דו האסט מיר געטרייסט, דו האסט מיר בארואיגט. נאכער שטייט אין דער משנה, בא לו אצל רב דוסא בן הורקנוס כולי, רבי יהושע איז געגאנגען צו רב דוסא בן הורקנוס. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללו, פארוואס איז נישט געווארן דערמאנט אין דער תורה די נעמען פון די זיבעציק זקנים? שלא יאמר אדם, א מענטש זאל נישט זאגן, פלוני דער איז אזוי גרויס כמשה ואהרן, פלוני דער איז אזוי גרויס כנדב ואביהוא, פלוני כאלדד ומידד, ווייל די נעמען פון אלע זקנים וואלט איך געזאגט זענען אלע גרויס, ס'דא א חילוק פון די מדריגות פון זייערע, אבער דעם איצטיגן בית דין איז אסאך אסאך האט נישט קיין שייכות צו זיי דארף איך נישט פאלגן. ואומר, נאך שטייט אין פסוק, ויאמר שמואל אל העם, שמואל האט געזאגט צום פאלק, השם אשר עשה את משה ואת אהרן, דער אייבישטער וואס האט געמאכט ניסים דורך משה און אהרנ'ען. ואומר, און האט דערמאנט דארט ווייטער שמואל אין פסוק, וישלח השם את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל.

בדן מיינט שמשון הגיבור. ולמה נקרא שמו בדן, פארוואס ווערט ער אנגערופן בדן? דאתי מדן, ער קומט פון שבט דן. יפתח כמשמעו, זיין נאמען איז געוועזן יפתח. ואומר און עס שטייט אין אנדער פסוק, משה ואהרן בכהניו, משה און אהרן זענען די דינער פון אייבערשטן, ושמואל בקראי שמו, און שמואל רופט דעם נאמען פון אייבערשטן, ווי דער אויספיר פון פסוק, קוראים אל ה', זיי רופן דעם אייבערשטן, והוא יענם, און ער טוט זיי ענטפערן. זעה איך דאך אז דער פסוק האט געמאכט די זעלבע מדריגה שמואל'ן מיט משה מיט אהרן'ען צוזאמען. און אין די פריערדיגע פסוקים אין שמואל ווערט דערמאנט ירובעל און בדן און יפתח צוזאמען מיט משה און מיט אהרן'ען. שקל הכתוב שלושה קלי עולם, דער פסוק טוט דערמאנען דריי קלי עולם, ירובעל און. בדן און יפתח, לגבי משה און אהרן און מיט שמואל'ן זענען זיי קלי עולם, כשלושה חמורי עולם, אזוי ווי די דריי חמורי עולם, אזוי ווי די דריי משה און אהרן און שמואל, לומר לך, דיר צו זאגן, ירבעל בדורו כמשה בדורו, בדן בדורו כאהרן בדורו, יפתח בדורו, כשמואל בדורו. ללמדך, דער פסוק גייט עס זאגן, שאפילו קל שבקלים, אפילו דער אין זיין מדריגה איז א קל שבקלים. ונתמנה פרנס על הציבור, ער איז געווארן באשטימט א מנהיג אויף דעם ציבור, הרי הוא כאביר שבאבירים, איז ער ווי דער שטארקער פון די שטארקסטע. ואומר, נאך שטייט אין פסוק, ובאת אל הכהנים הלוויים, וועסט קומען צו די כהנים די לוויים, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, צו דעם שופט וואס ער וועט זיין אין דיע צייטן. וכי תעלה על דעתך קען דען אויפגיין אויף דיין מיין שאדם הולך אצל הדיין, א מענטש גייט צו דעם דיין שלא היה בימיו, ער איז נישט געווען אין זיין צייט? וואס דארף מיר דער פסוק זאגן ואל השופט אשר יהיה בימים ההם זיכער בימים ההם? הא אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו, דו דארפסט דער פסוק קומט מיר דא לערנען, דו דארפסט נישט טראכטן אמאל איז געווען גוטע שופטים היינט ניט, דו דארפסט זיך רעכענען מיט דעם שופט וואס איז דא אין דיין צייט. ואומר, נאך שטייט אין פסוק, אל תאמר זאלסט נישט זאגן מה היה וואס איז געוועזן שהימים הראשונים היו טובים מאלה אז די פריערדיגע טעג איז געווען בעסער פון דיע און רש י ברענגט דא אראפ דעם אויספיר פון פסוק און רש י טייטשט עס אפ ווי דער איינפאכער טייטש איז כי לא מחכמה שאלת על זה דו האסט אויף דעם נישט געפרעגט מיט קלוגשאפט ווייל די פריערדיגע דורות זענען געווען בעסער און צדיקים פון די שפעטערדיגע, דעריבער איז פריער געוועזן בעסערע טעג, און די לעצטע קענען נישט זיין ווי די ערשטע. דאס איז דאך לכאורה אנדערש ווי מיר זאגן דא אין גמרא. דא אין גמרא וויל איך דאך אויפווייזן, אפילו דער דור איז א שוואכערע א שוואכערער שופט דארף זיך מיט אים רעכענען. נאר רש י טייטשט דא אפ ווי דער פראסטע פשט איז, מיר דארפן צוקומען צו תוספות, תוספות' פשט, שהימים הראשונים היו טובים מאלה, דעריבער דארפסטו מער פאלגן די ערשטע מער ווי די לעצטע, ניין זאלסטו אזוי נישט זאגן, דו דארפסט נאר וויסן דעם שופט וואס איז דא אין דיין צייט. אין די משנה האט מען געלערנט נטל מקלו ומעותיו בידו, רבי יהושע האט גענומען זיין שטעקן און זיין געלט אין זיין האנט און ער איז געגאנגען, צו רבן גמליאל'ן דעם טאג וואס יום כיפור איז אויסגעפאלן זיין חשבון. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, כיוון שראה אותו, ווען רבן גמליאל האט געזען רבי יהושע'ן עמד מכיסאו, האט ער זיך אויפגעשטעלט פון זיין כיסא, פון זיין שטול, ונשקו על ראשו, האט אים געקושט, אמר לו, ער האט אים געזאגט, שלום עליך רבי ותלמידי, רבן גמליאל האט געזאגט צו רבי יהושע'ן שלום אויף דיר מיין רבי און מיין תלמיד, רבי שלמדתני תורה ברבים, דו האסט מיר געלערנט תורה ברבים, דו ביזט מיין רבי, ותלמידי, שאני גוזר עליך גזירה, איך בין גוזר אויף דיר א גזירה, ואתה מקיימה כתלמיד, און דו ביזט דאס מקיים, כאטש דו ביזט מיין רבי, ביזטו דאס מקיים ווי א תלמיד, אשרי הדור, גליקליך איז דער דור, שהגדולים נשמעים לקטנים, די גרויסע פאלגן די קלענערע, אז דער קלענערער איז דער נשיא, איז אפילו דער וואס איז גרעסער פון נשיא פאלגט אים. קל וחומר קטנים לגדולים, א קל וחומר די קטנים פאלגן די גדולים. פרעגט די גמרא קל וחומר? חיובא הוא, דאס איז דאך א חיוב אז די קטנים זאלן פאלגן די גדולים. אלא, די גמרא זאגט אזוי, האט אזוי האט געזאגט די מתוך שהגדולים נשמעים לקטנים, די גדולים טוען פאלגן דעם נשיא, כאטש איך דער נשיא בין קלענער פאר אייך, דאך איר גדולים טוט מיר פאלגן, נושאים קטנים קל וחומר בעצמם, מאכן זיך די קטנים א קל וחומר, אז אויב דער גדול האט געפאלגט דעם קטן, איך וואס כ'בין א סך כ'בין א סך קלענער פון דעם נשיא, דארף כ'אוודאי אוודאי פאלגן דעם נשיא. הדרן עלך אם אינן מכירין, הדרן עלך אם אינן מכירין, רש י. שם, מסכת ראש השנה, דער דריטער פרק, זאגט די משנה. ראוהו בית דין וכל ישראל, דער בית דין און אלע אידן האבן געזען די לבנה דעם דרייסיגסטן טאג. קומט דאך אויס אז ראש חודש לויט דעם חשבון דארף זיין אין דרייסיגסטן טאג, ווי די גמרא לערנט ווייטער נחקרו עדים אדער די עדות זענען געווארן אויסגעפארשט דעם דרייסיגסטן טאג, ולא הספיקו לומר מקודש, און ס'איז נישט געווען קיין צייט צו זאגן מקודש, עד שחשיכה, ביז ס'איז געווארן פינסטער, ס'איז שוין געווארן די נאכט נאך דעם דרייסיגסטן טאג. הרי זה מעובר, איז דער פריערדיגער חודש מעובר. אז איך הייב אן צו רעכענען ראש חודש, דער איין און דרייסיגסטער טאג איז ראש חודש. א צווייטע דין איז, ראוהו בית דין בלבד, די לבנה האט געזען די בית דין אליין, ווי תוספות זאגט אז ס'איז געווען א בית דין פון דרײַ און צוואַנציק סנהדרי קטנה. יעמדו שנים, זאלן אויפשטיין צוויי פון דיע בית דין וואס האבן געזען די לבנה, ויעידו בפניהם, זאלן זאגן עדות פאר זיי. דא רעדט זיך, א חוץ דעם בית דין האט קיינער נישט געזען די לבנה, נאר זיי. דאס האט גארנישט ניט צו טון מיט דעם פריערדיגן דין פון סמוך לחשיכה, נאר דא רעדט מען, זיי האבן עס געזען, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן גאר, אז עס רעדט זיך זיי האבן עס געזען די נאכט וואס איז נאכן ניין און צוואנציגסטן, דעם דרייסיגסטן טאג האבן זיי עס געזען, אז בייטאג דארפן גיין צוויי פון דיע בית דין און זאלן עדות זאגן, ויאמרו מקודש מקודש, און מען זאל זאגן מקודש מקודש, דאס לשון מקודש מקודש אז מען זאגט צוויי מאל איז אביסל שווער, ווייל פריער דף כ"ד עמוד א' שטייט אז די בית דין האט נאר געזאגט איין מאל מקודש, א טאפל לשון מקודש מקודש דאס האבן געזאגט די מענטשן. נאכדעם שטייט ראוהו שלושה והן בית דין, די לבנה האבן נאר געזען דריי מענטשן און זיי זענען די בית דין. אנדערע מענטשן האבן נישט געזען די לבנה. יעמדו השנים, זאלן אויפשטיין צוויי פון דיע דריי, בלייבט איבער אין בית דין איינער, איינער איז נישט גענוג, ויושיבו מחבריהם אצל היחיד, און מען זאל אוועקזעצן פון זייערע חברים לעבן דעם יחיד, אז ס'זאל זיין א בעסן פון דריי, ווייל עדות החודש דארף אויך האבן א בית דין כאטש פון דריי, ויעידו בפניהם, און דיע צוויי וועלן זאגן פאר זיי עדות, ויאמרו מקודש מקודש, שאין היחיד נאמן על ידי עצמו, א יחיד אליין איז נישט באגלייבט. רש"י ווייטער דף ל, דיבור המתחיל בראש השנה לא היו תוקעין, זאגט דארט רש"י, אז ראש השנה לא היו תוקעים כשחל להיות בשבת, ווען ראש השנה געפאלט שבת בלאזט מען נישט קיין שופר, אלא בבית דין הגדול של סנהדרין הגדולה המקדשים את החדשים, ווייזט דארט אויס פון רש"י אז ווער איז מקדש די חודש? סנהדרין הגדולה פון איין און זיבעציק, דא זעהן מיר דאך אין גמרא אז ס'איז גענוג אויף קידוש החודש דריי, עס דארף נישט זיין די סנהדרין גדולה. רש"י ראוהו בית דין וכל ישראל ונחקרו העדים, רש"י זעהט אויס האט געהאט א גירסא מיט א ו', זאגט רש"י מפורש בגמרא, נישט מען מיינט אז ס'איז געווען אלע דריי זאכן, אי די בית דין האט געזעהן, אי די אידן האבן געזעהן, אי נחקרו העדים, נאר אי נמי נחקרו העדים, נחקרו העדים דאס איז א באזונדער דין, ראוהו בית דין בלבד, שאין מי שיעיד, ס'איז נישט דא ווער עס זאל זאגן עדות אלא הם נאר די בית דין, ולאו ארישא קאי דאס גייט נישט אראפ אויף דעם ערשטן דין, בסמוך לחשיכה, אלא דא רעדט זיך שהיה שהות לקדש, ס'איז געווען צייט מקדש צו זיין, יעמדו שניים ויעידו בפניהם ואף על פי כאטש שכולם ראו, אלע האבן דאס געזען, דאך. דארף זיין דער ענין פון זאגן עדות ובגמרא פריך די גמרא פרעגט לא תהא שמיעה זאל נישט זיין דער הערן וואס איך הער פון עדות גדולה גרעסער מראיה פון זען אז מען הערט פון עדות קען מען מקדש זיין איז די זעלבע זאך זיי האבן אליין געזען זאלן זיי מקדש זיין ווייל ביי קידוש עדות החודש איז נישט דא קיין ענין אז סמוז זיין עדות דער עיקר איך דארף וויסן אז ס'איז דא די לבנה. ויעידו בפניהם השנים, די צוויי זאלן עדות זאגן, שאין היחיד נאמן לומר מקודש בפני עצמו, א יחיד איז נישט באגלייבט צו זאגן מקודש, ולכך צריך להושיב מחבריהם אצלו, דעריבער דארף מען צוזעצן צו אים נאך צוויי, גמרא, פרעגט די גמרא, למה לי למיתנא ראוהו בית דין וכל ישראל? וואס דארפן מיר לערנען אז די בית דין האט געזען און די אלע אידן האבן געזען? דער עיקר איז דאך דאס וואס די בית דין האט געזען. וואס גיט מיר צו מער דאס וואס די אידן האבן אויכעט געזען? ענטפערט די גמ' איצטריך ער דארף מיר דאס דערציילן, סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען הואיל וראוהו בית דין וכל ישראל די בית דין און אלע אידן האבן געזען אז דער מולד פון דער לבנה איז געווען דעם דרייסיגסטן טאג איפרסמא לה איז דאך שוין געווארן מפורסם אז ווען הייבט זיך אן דער נייער חודש אין דרייסיגסטן טאג וואלט איך געוואלט מיינען ולא ליעברוה, מען זאל נישט קענען מאכן דעם פריערדיגן חודש קיין עיבור חודש פון דרייסיג טעג, ס'קוקט דאך עפעס אויס ווי א געלעכטער, אלע מענטשן האבן געזען די נייע לבנה דעם דרייסיגסטן טאג, און אט זאגט מען אז דער ראש חודש איז נישט דער דרייסיגסטער טאג נאר דעם איין און דרייסיגסטן, דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען אז מען זאל נישט מאכן דעם פריערדיגן חודש מעובר, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן, אז דער גאנצער ענין פון קידוש החודש ליגט אין בית דין, דער כח הדיבור פון בית דין וואס זיי זאגן דאס ווארט מקודש, דאס מאכט עס אז ס'זאל ווערן ראש חודש. פרעגט די גמרא, וכיוון דתנא ליה, מ'האט דאך פריער געלערנט, ראוהו בית דין, דער בית דין האט געזען די לבנה, וכל ישראל און אלע אידן נחקרו העדים למה לי, איך האב געלערנט פשט אז ס'איז געווען דריי זאכן, די בית דין האבן געזען, און די אידן האבן געזען, און מען האט אויסגעפארשט די עדות. פרעגן מיר, וואס דארף איך האבן חקירה ביי די עדות? דער גאנצער ענין פון חקירה איז דאך איך זאל וויסן צו די עדות זאגן אמת צו נישט. דא איז דאך ראוהו בית דין וכל ישראל, ווייס איך דאך אז זיי זאגן ריכטיג די עדות. ענטפערט די גמרא, נישט ווי דו לערנסט אז ס'איז געוועזן ראוהו בית דין וכל ישראל און אויכעט ס'איז געווען נחקרו העדים, נאר הכי קאמר אז ס'א נייע זאך, אי נמי, אדער די בית דין מיט די אידן האבן נישט געזען די לבנה, נאר נחקרו העדים, ס'איז געווארן אויסגעפארשט די עדות, ולא הספיקו לומר מקודש, און ס'איז נישט געווען גענוג צייט צו זאגן מקודש,

אז די בית דין מיט די אידן האבן געזען, נאר ווייל מ'האט נישט געזאגט מקודש עד שחשכה איז מעובר, למה לי למיתני חקירת העדים כלל, וואס דארף מען מיר דערציילן פון חקירת העדים אז ווי אויב מען זאגט נישט מקודש עד שחשכה איז מעובר, גיב א קוק, אז ראוהו בית דין וכל ישראל, דאך די זאך איז געווארן מפורסם, דאך זאגן מיר הרי זה מעובר, איז דאך מיר א פשיטא אז נחקרו העדים ולא הספיקו לומר מקודש עד שחשכה הרי זה מעובר, דאס איז נישט גלייך צו די פריערדיגע קשיא, די פריערדיגע קשיא איז געוועזן איך דארף נישט אויספארשן די עדות אין דער צייט ראוהו בית דין וכל ישראל. האבן מיר דאך גענטפערט אז ס'איז א באזונדער פאל, קיינער האט נישט געזעהן נאר די עדות. פרעגן מיר יעצט א קשיא, נישט פארוואס מ'זאל אויספארשן די עדות, נאר וואס דארפן מיר דערציילן דעם דין פון חקירת עדות, אז מ'פארשט אויס די עדות און מ'זאגט נישט מקודש עד שחשכה הרי זה מעובר, איך ווייס דאך שוין דאס פון פריערדיגן דין. זאגט די גמרא איצטריך, ער דארף מיר דאס יא דערציילן. סלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען אין דעם פאל בין איך יא מקדש, מאך איך יא ראש חודש דעם דרייסיגסטן טאג, פארוואס תיהוי חקירת עדים כתחילת דין, דער אויספארשן פון די עדות, דא הייבט זיך אן דער תחילת דין פון קידוש החודש, ומקודש מקודש כגמר דין, דער זאגן מקודש איז דער גמר דין, וואלט איך געוואלט מיינען ולקדשי בלילה, אז מען קען מקדש זיין ביינאכט, זאגן אז ראש חודש איז געוועזן פון דרייסיגסטן טאג. מידי, וואו טרעפן מיר אזא זאך אז ס'זאל זיין א דין ביינאכט, גמר דין זאל זיין ביינאכט. מידי דהוה אדיני ממונות, כ'וואלט געוואלט מיינען ס'גלייך צו געלט דינים. דתנן, מיר האבן געלערנט דיני ממונות, דנין ביום, אז ס'איז דא א דין וועגן געלט זאכן, איז דער דין איז נאר בייטאג, אבער וגומרים בלילה, אז מ'האט אנגעהויבן צו משפט'ן בייטאג, קען מען גומר זיין דעם גמר דין מאכן ביינאכט. הכא נמי וואלט איך דא אויך געוואלט מיינען, אז אויב די חקירת עדים איז געווען בייטאג, מקדשים בלילה, זאל מען קענען מקדש זיין ביינאכט,

ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק כי חוק לישראל הוא, ביי קידוש החודש ווערט דערמאנט כי חוק לישראל הוא, משפט לאלוקי יעקב. אימת הוי חוק, ווען טו איך באשטימען דעם חוק, א געזעץ, ווען ווערט עס א פארטיגע זאך? בגמר דין? ווען מען האט שוין געזאגט מקודש, וקא קרי ליה רחמנא משפט, און די תורה רופט אן אז דער חוק, דער גמר דין, הייסט משפט, אזוי שטייט דאך אין פסוק, כי חוק לישראל הוא, אז דער גמר דין איז משפט, זאגן מיר, מה משפט ביום, אזוי ווי משפט פון דיני ממונות איז דאך בייטאג, איך לערן עס אפ פון פסוק, והיה ביום, ס'וועט זיין אין דעם טאג, הנחילו ער מאכט ירשענען את בניו, זאגן מיר אז נאר ביום אתה מפיל נחלות, אז דער אינגער פון דיני ממונות קען נאר זיין בייטאג. אף הכא נמי, דא אויכעט איז דער גמר דין ווערט דאך אנגערופן משפט, דעריבער זאגן מיר ביום, אז דאס זאגן מקודש קען זיין נאר בייטאג. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, ראוהו בית דין. די בית דין האט געזען די לבנה אין דרייסיגסטן טאג, יעמדו שנים, זאלן אויפשטיין צוויי, ויעידו בפניהם, זאלן פאר זיי עדות זאגן. פרעגט די גמרא, ואמאי, פארוואס דארף איך מען זאל פאר זיי עדות זאגן? לא תהא שמיעה עס דארף דאך נישט זיין דער הערן גדולה גרעסער מראי' פון זעהן, אלע האבן עס געזעהן, זאלן זיי מקדש זיין מיט דעם וואס זיי האבן געזעהן, דאס וואס זיי הערן פון די עדות איז נישט גרעסער פון זעהן, ווייל ביי עדות החודש ווערט נישט דערמאנט אז עס זאל זיין עדות אז די עדות מאכן די זאך, נאר שטייט כזה ראה וקדש אז דאס דער ענין איז בירור פון א זאך, ס'דא אנדערע ערטער וואס די עדות טוען אויף די זאך, למשל איינער האט מקדש געווען א אישה, קיינער איז דארט נישט געווען, ס'איז נישט געווען קיין עדות, זאגן מיר אין חוששין לקידושין, די קידושין זענען גארנישט, כאטש ער ווייסט דאך אז ער האט איר מקדש געווען, ער איז דאך אים קלאר די זאך ער האט איר מקדש געווען. אבער אן עדות איז הייסט די מעשה קידושין נישט קיין מעשה קידושין. די עדות זענען עדי קיום, זיי דארפן מאכן די זאך. אבער ביי עדות החודש אז ס'ווערט נישט דערמאנט קיין עדות, איז דאך נאר די עדות אויף בירור, מברר זיין די זאך, איך זאל וויסן אז ס'אזוי האט געווען. איז א אויב איך ווייס די זאך פון דעם וואס איך האב געזען מיט מיינע אויגן, דארף דאך שמיעה דער הערן דארף נישט זיין גרעסער ווי ראי'. רש"י אין שמות קאפיטל כ פסוק י"ט זאגט דער רש"י אויף דעם פסוק אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם, זאגט דער רש"י יש הפרש בין מה שאדם רואה, ס'דא א חילוק פון דער זאך וואס דער מענטש זעט, לאחרים משיחין לו, וואס אנדערע דערציילן אים, דבשומע ווען ער הערט פעמים שליבו חלוק מלהאמין, ווען ער הערט איז זיין הארץ אפגעטיילט פון צו גלייבן. אבער פון א פסוק אתם ראיתם איר האט אליין געזען, הייסט עס אז ראי' איז גרעסער פון שמיעה? אויב אזוי יא, פארוואס זאל איך זאגן אז עדות זאלן פאר זיי עדות זאגן? זאלן זיי אליין בכח דער ראי' זאלן זיי מקדש זיין. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, כגון שראוהו בלילה, זיי האבן געזען די לבנה ביינאכט, און ביינאכט קען מען דאך נישט מקדש זיין די לבנה, איז דארף מען דאך מקדש זיין אויף די שמיעה וואס מען וועט הערן וואס איז געווען נעכטן. אין די משנה האט מען געלערנט ראוהו שלושה, דריי האבן געזען די נייע לבנה והם בית דין, און די די בית דין איז נאר פון דריי, יעמדו שניים, זאלן צוויי אויפשטיין, ויושיבו מחבריהם אצל היחיד, מען זאל אוועק זעצן פון זייערע חברים לעבן דעם יחיד, פרעגט די גמרא, אז איין מענטש קען נישט מקדש זיין דעם חודש, דסלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען, הואיל ותניא ווייל מיר האבן דאך געלערנט, דיני ממונות בשלושה, דיני ממונות דארפן משפט'ן א בית דין פון דריי, ואם היה מומחה לרבים, אויב ס'איז געווען א יחיד וואס איז געווען מומחה לרבים, דאס ווארט מומחה מיינט מען ער האט שוין אסאך מאל געווען דיין, ער איז שוין א אויספרובירטער, מ'זעהט ער האט ריכטיג גע'משפט, מ'טרעפט דאס אין מסכת שבת ביי קמיעות, שטייט דארטן אויך איז ס'ווארט מומחה די טייטש אויספראבירט געווארן אז די קמיע איז א גוטע קמיע איז דעמאלט ער איז א מומחה לרבים דן אפילו ביחיד קען א יחיד אויכעט משפט'ן דיני ממונות הכא נמי וואלט איך אויך דא געוואלט מיינען ניקדשיה ביחידי אז א יחיד קען מקדש זיין דעם חודש קא משמע לן דערציילט מיר די משנה שאין היחיד נאמן על ידי עצמו. פרעגט די גמרא ואימא הכי נמי, אפשר איז טאקע א יחיד יא באגלייבט, אזוי ווי ביי דיני ממונות איז א יחיד מומחה, קען זיין א דיין זאל איך דא אויך אזוי זאגן, ענטפערט די גמרא אין לך מומחה לרבים בישראל, דו האסט נישט קיין גרעסערע מומחה צווישן די אידן, יותר ממשה רבינו, מער ווי משה רבינו. וקאמר ליה הקדוש ברוך הוא, און דער אייבישטער האט געזאגט צו משה אז ער אליין קען נישט מקדש זיין דעם חודש, עד דאיכא אהרן בהדך, נאר ווען אהרן איז דא מיט דיר, דכתיב, ווי ס'שטייט אין פסוק, ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים, דער אייבישטער האט געזאגט צו משה צו אהרן אין לאנד מצרים לאמור אזוי צו זאגן, החודש הזה לכם, לכם, ביידע דארפן זיין משה און אהרן. ממש אויב אזוי ווייס איך אז עס דארף זיין א בית דין פון דריי, זאל זיין גענוג פון צוויי, זאגט אויף דעם תוספות, ס'איז דאך דא א כלל, אין בית דין שקול, די בית דין קען נישט זיין פון א גראדע צאל, ווייל אויב איינער וועט זאגן דער אפעזיט פון דעם אנדערן, וועט עס בלייבן א ספק השקול, א בית דין דארף שטענדיג זיין אז איינער זאל קענען מכריע זיין, ער זאל קענען איבערוועגן, דעריבער דארף זיין דריי, איז אויב זענען צוטיילט אין זייערע דעות, גיי איך אויף די צוויי, ווי וועט זיין איינער זאגט אזוי און דער אנדערער זאגט פארקערט, און דער דריטער זאגט ער ווייסט נישט, דעמאלט דארף איך מוסיף זיין נישט נאך איינעם, דארף איך דעמאלט אויך מוסיף זיין צוויי, דער בית דין זאל זיין פון פינף, און מען הייבט אן פון אויפסניי באהאנדלען די זאך. רשי. פרעגט די גמרא, למימרא, מיר זאלן זאגן דעד נעשה דיין? דער וועלכער קאן זיין א עדות, דער וועלכער האט געזעהן די זאך, ער קאן אויך ווערן א דיין, אזוי ווייזט דאך אויס פון דער משנה פון ראוהו בית דין בלבד, יעמדו שניים ויעידו בפניהם, און די אלע אנדערע בלייבן איבער די דיינים, כאטש זיי האבן געזעהן די זאך און זיי קאנען זיין עדות, די זעלבע זאך זעה איך פון לעצטן פאל, ראוהו שלושה והן בית דין יעמדו שניים און דער איינער בלייבט איבער, כאטש דער איינער קען אויכעט זיין א עדות, הייסט עס דעד, דער וואס איז ראוי צו זיין א עדות אין דער זאך, נעשה דיין ווערט א דיין, דא זענען דאך אלע ראוי צו זיין עדות, זיי האבן דאך אלע געזען לימא וועל מיר זאגן מתניתין דלא כרבי עקיבא, אז די משנה נישט ווי רבי עקיבא, די הלכה איז דאך ווי סתם משנה, און מיר האבן דאך אויך א כלל הלכה כרבי עקיבא מחבירו, ווען רבי עקיבא קריגט מיט זיינס א יחיד א חבר די הלכה ווי ער, איז דאך שווער איין הלכה אויף דער אנדער הלכה. דתניא, מיר האבן געלערנט סנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש, די סנהדרין האבן געזעהן, ווערן א טייל עדות און מקצתן נעשו דיינים און א טייל ווערן דיינים, אבער די וואס עס זאגן עדות קענען נישט זיך אוועק זעצן און זאלן אויך ווערן דיינים, ווייל איך בין נאר מיקל אז דער וואס איז ראוי צו זיין א עדות, דער וואס האט געזעהן די זאך דער קען בלייבן א דיין, אבער דער עדות אליין, דער וואס האט עדות געזאגט, קען נישט זיין קיין דיין. די גאנצע זאך ביי עדות החודש האב איך נישט מכשיר געווען אז די עדות זאלן זיין דיינים, ווארום אויב כ'זאל זאגן אז זיי אליין ווערן דיינים, וואס דארף איך אוועקזעצן פון זייערע חברים? זאלן זיי עדות זאגן פאר דעם יחיד, נאכהער זאלן זיי זיך אוועקזעצן זאלן מיט אים מקדש זיין. נאר דער טייטש איז, דברי רב טרפון. רב טרפון לערנט נאר אז דער וועלכער איז ראוי צו זיין א עדות, דער קען בלייבן א דיין, אבער דער וואס איז בפועל א עדות, דער קען נישט זיין קיין דיין. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, כולם נעשין עדים, אלע זענען דאך ראוי צו זיין עדות, ואין עד נעשה דיין, און דער וועלכער איז ראוי צו זיין א עדות קען נישט ווערן קיין דיין. און ביי אונז אין דער משנה זעה איך דאך אז די משנה האלט ווען די בית דין האט געזען. כאטש זיי זענען ראוי צו זיין עדות, קען מען פאר זיי עדות זאגן, און זיי זענען מקדש דעם חודש, זע איך דאך אז דער וואס איז ראוי צו זיין א עדות, קען זיין א דיין, און די הלכה איז ווי סתם משנה, און דא רב עקיבא קריגט מיט רב טרפון, עס דארף דאך זיין די הלכה ווי רב עקיבא, איז דאך שווער פון איין הלכה אויף דער אנדערע, זאגט די גמרא אפילו תימא רב עקיבא, די משנה קען גיין אויך ווי רב עקיבא. עד כאן לא קאמר רב עקיבא התם, ווען זאגט דארט רב עקיבא דעם אז אין עד נעשה דיין, אלא בדיני נפשות, עס האנדלט זיך איך דארף משפט'ן דעם רוצח דיני נפשות, און דער דין פון רב עקיבא'ן איז נישט געזאגט געווארן בלויז באחד שראו שראו באחד שהרג את הנפש, די זעלבע דין איז אז זיי האבן געזען איינער האט מחלל שבת געווען, צו איינער האט געטון א צווייטע עבירה וואס קומט אויף דעם מיתה, בדיני נפשות איז די טייטש, דעמאלט ווען איך דארף משפט'ן דעם מענטש אויף נפשות, דרחמנא אמר, די תורה זאגט, ושפטו העדה, די עדה זאל משפט'ן, והצילו העדה, די עדה זאל גיין נאכזוכן דעם זכות פון דעם מענטש. וכיון דחזיוהו דקטל נפשא, אויב זיי האבן געזען אז ער האט דערהארגעט א מענטש, לא מצו חזו ליה זכותא, קענען זיי שוין נישט געפינען קיין זכות, קען זיי קענען שוין נישט זיין פון די והצילו העדה, דעריבער לערנט רב עקיבא אז דער וועלכע האט געזען די זאך, דער וואס איז ראוי צו זיין א עדות, קען נישט זיין קיין דיין, אבל הכא, אבער דא וואו ס'האנדלט זיך נישט בדיני נפשות, נאר ביי קידוש החודש, אפילו רב עקיבא מודה, איז רב עקיבא אויך מודה אז דער וועלכע האט געזען די זאך וואס איז ראוי צו זיין א עדות, דער קען זיין א דיין.

ביי ראש השנה ווערט נישט דערמאנט אין דער תורה דאס לשון שופר, נאר ביי יום כיפור פון יובל שטייט והעברת שופר תרועה, און ווייטער דף ל"ד לערן איך אפ ראש השנה פון יובל אז דער זעלבער שופר וואס איז כשר יום כיפור פון יובל איז כשר ראש השנה. אמר רב יוסי, האט רב יוסי געפרעגט, והלא כל השופרות נקראו קרן, אלע שופרות ווערן אנגערופן קרן, און דאך זענען זיי כשר, דארף די זעלבע זאך פון א פרה, כאטש עס הייסט קרן, זיין כשר, שנאמר שטייט אין פסוק, במשוך. בקרן היובל ווען מען וועט ציען די בלאזן מיט דעם הארן היובל, און יובל זאגט די גמרא ווייטער מיינט מען א איל, א באראן, זע איך דאך אז פון א באראן ווערט אויכט אנגערופן קרן, איז אז דו ביסט מכשיר צו בלאזן מיט א שופר פון א איל איז די זעלבע זאך דארפסטו מכשיר זיין א שופר של פרה. רשי. כל השופרות בין של איל, סיי דער שופר איז געמאכט פון הארן פון א איל בין של יעל, איז זענען אלע כשר, א אויסנאם איז פון א פרה איז נישט כשר, שהוא קרן, אינו קרוי שופר, עס ווערט נישט אנגערופן שופר, וגבי יום הכיפורים שופר כתיב, ביי יום כיפור שטייט שופר, שטייט והעברת שופר תרועה, ובפרק בתרא אין לעצטן פרק גמרינן ראש השנה מיובל לערן איך אפ אז די דינים פון שופר ביי יובל, די זעלבע זאך איז ראש השנה בקרן היובל, ויובל דיכרא הוא, יובל מיינט מען דיכרא, דיכרא איז די טייטש א זכר, א איל, דער איל איז דאך א זכר פון מין כבש, כדמפרש בגמרא ווי די גמרא זאגט ווייטער. תוספות פרעגט אויף די רבנן וואס זאגן זיי חוץ משל פרה, פארוואס זאגן זיי נישט אויכעט חוץ משל ראם, פון א ראם הייסט דאך אויך קרן, ווי שטייט אין פסוק וואס די גמרא ברענגט ווייטער אראפ, וקרני ראם קרניו. קרן, זאגט תוספות, קען זיין אז זיי זענען נישט אינעווייניג הויל, זענען נישט ראוי פאר א שופר, ווייל אלע שופרות איז דאך אזוי, עס גייט ארויס פון דעם קאפ פון דער בהמה גייט ארויס א ביין, וואס דער ביין גייט אריין אין דעם קרן, ווען מען מאכט דעם שופר טוט מען ארויסנעמען דעם ביין וואס ער שטארט אריין אין דעם שופר, און איך טו דאס איבערארבעטן, און דאס איז דער שופר. אבער פון ראמים קען זיין איז נישט דא אינעווייניג א זאך וועלכע איך זאל ארויסנעמען ס'זאל ווערן הויל, נאר ס'איז געמאכט געווארן פון איין שטיק, קען איך דאך פון דעם נישט מאכן קיין שופר.